וואס איז א קוויטל? וואס איז א קוויטל? לאטעריע. א בילעט פון דער לאטעריע. א קוויטל. א שטיקל פאפיר. כ'וועל אייך איבערלאזן א קוויטל מיט מיין נומער טעלעפאן. א רעסיט קען אויך זיין. צו א רב יא, איך זאל גיבן זאל גיבן א קוויטל, אוודאי. אלץ דאס איז פארוואס דער רבי זאל בייטן מיין גורל, ער זאל אויספועלן ביי דער רבונו של עולם איך זאל האבן. איך זאל האבן נחת, איך זאל האבן וואס איך האב נישט, וואס איך דארף, וואס איך בעט ביי אים, יא, אריינשיקן א קוויטל, קוויטל, ראש השנה יום כיפור, סליחות צייט בעט מען אויף א גוט קוויטל, מען זאל אויך אויסשרייבן א גוט קוויטל, פורים. רעדט מען אויך וועגן קוויטל, אויך גורל, יא מען האט געווארפן קעסטעלעך, שפילן מיר, אקעי מען האט געווארפן צענדעלעך, בענדעלעך, קעסטעלעך, ווענדט זיך פון וואנעט מען קומט. לאטערי, אבער די זעלביגע זאך, אז פורים איז אויך פור, וואס איז פור? א לאט? א גוט קוויטל איז זאל זיין א שווארץ קוויטל, פארוואס? ווייל ס'קען אמאל זיין אז דער גורל זאל זיין א.